אקעי, סאו די ערשטע שאלה גייט אזוי, און די יענע פרעגט די שאלה אין ענגליש, וועל איך אויך זאגן וואס ס'איז. שאלה איז אזוי, זי זאגט אז זי איז נישט אזוי צניעות'דיג, זי דארף זיך פארבעסערן אין צניעות, אבער זי האלט נאכנישט דערביי, אבער זי וויל זייער שטארק ארבעטן אויף ברכות. זי וויל מאכן ערליכע ברכות, און איר טאטע האלט איר אינאיין זאגן אז אויב אויב זי גייט נישט אנגעטון צניעות דאן האט זי נישט וואס צו מאכן ברכות, ווייל ס'איז א ברכה לבטלה. ממילא די שאלה איז, סאו די שאלה איז צי צי איז איר טאטע גערעכט אז טאמער טאמער זי ארבעט נישט אויף צניעות איז טאקע א ברכה לבטלה, סאו ס'איז א שאד צו מאכן ברכות, וואס האט זי פון ארבעטן אויף ברכות אז די ברכה אז ס'פארשעמט די אייבערשטער מיט דעם אז זי מאכט א ברכה? אדער ניין, זי זאל יא מאכן. אז זי וויל מאכן א ברכה אויף אזויפיל צניעות פילט זי איז זי נאך נישט אפ טו איט. אם ירצה השם מיט די צייט, זי האפט די אייבישטער וועט העלפן מיט די צייט איר צו קענען ארבעטן אויף צניעות אויך, אבער אין די מין טיים, אין די מין טיים פילט זי זי קען נישט, סאו איר שאלה איז צו זי זאל יא ארבעטן צו מאכן ברכות אפילו זי איז נישט צניעות'דיג אדער איר טאטע איז גערעכט, ניין, ס'בעסער נישט צו מאכן א ברכה. אויך פרעגט זי למשל צופרי, זי וויל מאכן, זי וויל זאגן מודה אני, אבער זי פילט א ווייל, זי גייט מיט פידזשאמעס, אפשר ס'איז אפשר מ'טאר נישט זאגן מודה אני מיט פידזשאמעס, אפשר איז נישט צניעות'דיג, ממילא, זי וויל זאגן מודה אני, אבער זי, זי קען נישט, אבער סאו, וויל זי ווארטן ביז זי טוט זיך אן, אבער איינמאל זי טוט זיך אן, ווייסט, פארגעסט מען שוין. קיצור, די, סאו זי זאגט אזוי, זי וועט פרעגן איר טאטע, ווייסט זי קלאר, איר טאטע'ט וועט זאגן, דער באשעפער דארף נישט דיין ברכות, באשעפער וויל זאלסט זיין צניעות'דיג, און, אבער זי וויל וויסן וואס איז די אמת. די אמת איז, די הלכה איז, אין שולחן ערוך שטייט אז אפילו א פרוי איז בכלל נישט אנגעטון, סתם זי זיצט אויף די ערד מעג זי מאכן א ברכה. די גאנצע הלכה ביי א פרוי אז ס'דארף זיין צניעות איז די פשט ווען זי מאכט א ברכה אין די פראנט פון א צווייטע פרוי, איז דא א דין אז זי קען זען א צווייטע פרוי און די פרוי איז נישט אנגעטון איז די הלכה אז מ'טאר נישט מאכן קיין ברכה. אפילו איז זי אנגעטון אבער איז דא חלקים פון די גוף וואס געווענליך דארף זיין צוגעדעקט טאר מען נישט מאכן קיין ברכה, אבער א פרוי פאר זיך איז נישט דא קיין צניעות, טייטש אפילו זי איז אויף. איז די משנה זאגט אז א פרוי מעג אז זי האט געמאכט טייג אפילו זי איז בכלל נישט אנגעטוהן מעג זי זיך אראפזעצן אויף די פלאר און מאכן א ברכה אזוי שטייט אין שולחן ערוך סאו אין אנדערע ווערטער א פרוי אפילו זי גייט נאר מיט אנדערוועיר זי מעג מאכן א ברכה ס'נישט קיין שום פראבלעם אין די פראנט פון איר טאר מען נישט מאכן קיין ברכה סאו אפילו לאמיר זאגן אין בעט צופרי זי איז בכלל איז די הלכה זי קען זאגן מודה אני ס'נישט די הלכה פון צניעות קען זיין איר טאטע האט געוואלט אזוי שטארק זאל זיין צניעות'דיג האט די טאטע געזאגט אז עס איז גארנישט ווערט דיינע ברכות אבער איז די טאטע נישט גערעכט סאו זי זאל יא מאכן ברכות פארקערט זאל מקפיד זיין אויף ברכות א מורא'דיגע זאך און נאך א קליינע שטיקל צייט וועט די אייבערשטער העלפן זי וועט קענען שוין מקפיד זיין אויף צניעות אויך און אזוי איז עס מצוה גוררת מצוה איין מצוה וועט ברענגען א צווייטע מצוה און דער אייבערשטער וועט העלפן אז זי וועט קענען אז זי וועט קענען ארבעטן אויף צניעות און זי וועט פילן זייער גוט. אקעי נאך א שאלה, דאס איז זייער א גוטע שאלה, אלעס איז גוט באט דאס איז א גוט. צו אידיש, לכבוד הרב ניימאן שליט"א, זייט עס איז ארויסגעקומען די קול קורא קעגן די רב, האט האב איך זיך דערוויסט פון די שיעורים, איך האב עס אנגעהויבן צו הערן מיט דורשט, למעשה יעדע מאל איך הער א שיעור טראכט איך אפשר טו איך נישט ריכטיג קעגן די קול קורא.

די שכל זאגט אז מען מעג גיין, אבער די פילינג זאגט אז מען טאר נישט גיין, וואס טוט מען? סאו די די שכל זאגט אז אז מען מעג, און די און די פילינגס זאגן אז מען טאר נישט. אדער למשל איינער האט אמאל געהערט ווי ווי עס איז אראפגעפאלן א בוים אויף א מענטש, סאו יעדע מאל ער גייט אין די גאס טראכט ער אפשר טאר איך נישט גיין אויף די גאס, אפשר גייט אראפפאלן א בוים, סאו מצד השכל, ניין.

אבער זיי האבן ספיקות, אפשר האב איך מיך נישט גע'טובל'ט, סאו די די די די די שכל זאגט אז מסתמא האב איך מיך גע'טובל'ט, אבער די פילינג זאגט אפשר נישט, יא, אדער אדער אדער אדער א מענטש א מענטש א מענטש האט געליינט קרישמע צופרי, האט זיך מסתמא יוצא געווען, אפשר נישט.

כ'האב נישט געדארפט אזוי שטארק קיין בית כסא, יעצט קען איך מיך אויך איינהאלטן, איך בין נישט אזוי געפערליך. ס'ארבעט נישט. ווען א מענטש האט א פייט צווישן די פילינגס און די שכל, די איינציגסטע וועג וויאזוי ער קען פטור ווערן פון די, איך רוף עס פון די אינערווייניגסטע קול וואס עס גייט אויף די נערוון, מען דארף גיין ממש די פארקערטע וועג. ווייל עס קומט אריין, דער ווייסט, קען זיין א בוים גייט אראפפאלן. ווייסט וואס די תירוץ איז? קען טאקע זיין, מען שטארבט נאר איינמאל. איך וועל שטארבן. פיין. נישט זאגן איך גיי נישט שטארבן. פארקערט, ס'קען זיין איך גיי שטארבן. וועט שטארבן.

פערטיג. בקיצור די וועג וויאזוי ס'דארף גיין איז, נישט מ'זאל טרייען מיט שכל מסביר צו זיין, שכל קומט נישט דא אריין, ווייל ס'איז נאר פילינגס, און מ'דארף גיין מיט די פארקערטע וועג, מ'דארף אזוי ווי מסביר זיין פאר די פילינגס, איך הער וואס דו זאגסט און איי דאנט קער. איז דא האט ער אויך די זאך, די שכל זאגט אז מ'מעג הערן רב ניימאנ'ס שיעורים, און די פילינגס זאגט אז אפשר נישט, יא, ס'איז דא א פייט אין שכל מיט די פילינגס, די וועג צו ארבעטן אויף דעם איז, ער דארף זאגן.

נו נו, מ'וועט גיין אין גיהנום ס'וועט זיין גוט. אז מ'טוט אזוי א קליינע שטיקל צייט, די גאנצע זאך בלאזט זיך אוועק, די גאנצע זאך ווערט אויס. ס'ארבעט. הא? וויאזוי ס'ארבעט? וויאזוי ס'ארבעט? כ'וועל מסביר זיין אזוי, ס'גייט, ס'גייט אין די. ס'איז דא אין די שכל, איז דא אזוי, ס'איז דא די שכל, די, מ'רופט עס די, די רעשענעל שכל, יא, ס'איז דא די, א רעשענעל, יא, טראכט, טוט אדורך, אהער אהין, נאכדעם איז דא, נאכדעם איז דא די עמאשענעל שכל, עמאשענעל שכל מיינט אז דא, ס'האט נישט מיט שכל מיט רעשענעל, ס'איז נישט, ס'איז נישט מען קען אדורכטוהן, ס'איז דא א געפיל, יא, ס'איז אויך אין די קאפ, ס'איז, מען טראכט, אבער רופן עס אין די, אין די ברעין פון די מענטש, זאגן זיי ס'צוטיילט אין דריי חלקים. ס'איז דא א חלק וואס זיי רופן די מאנקי שכל, בקיצור ס'איז דא ווי אזוי ס'איז צוטיילט, און די פראנט ברעין זאגן זיי דארט איז די, דארט איז די שכל, די, די פארשטאנד, נאכדעם איז דא די פילינגס, איך זאג יעדע מאל ווען א מענטש האט אן עמאושען, עס קומט א פנימיות'דיגע, ער איז, ער האט מורא, למשל פחד,

מענטש כ'האב מורא כ'גיי מיך הרג'נען. סאו זאג איך פאר די מענטשן עם. דו ווילסט זיך הרג'נען גיי הרג'ע דיך. גיי גיי צו א דאך שפרינג אראפ און הרג'ע דיך. אבער ניין איר פארשטייט נישט. איך וויל זיך נישט הרג'נען. זאג איך אז דו ווילסט זיך נישט הרג'נען הרג'ע דיך נישט. ניין ניין ניין. איך האב מורא ס'גייט מיך אנכאפן די משוגענע מינוט. יעצט וויל איך נישט.

עמערזשענסי אז דארט איז שוין באלד ראש השנה, טאטי דו מוזט יענעם צוריק רופן. בקיצור איך קאל אים אן, וואס איז געשען? מיין שכן די גוי האט זיך ארויסגעווארפן פון פענסטער, ער ליגט דארט טויט אויף די גאס, איר זאגט מיר עס געשענט נישט, ס'געשענט יא, זאג איך, איך האב דאך קיינמאל נישט געזאגט עס געשענט נישט, ס'געשענט יא, דיין שכן האט עס געטון, נעקסט ביסטו, דו וועסט עס אויך טון, וועה, עס איז נישט אזוי, זאג איך, יא. איך זאג, דער אייבערשטער האט עס בדווקא געשיקט פאר דיר, נישט פאר מיר. דיין שכן האט ער עס געמאכט אז דו זאלסט זען אז ס'איז דא אזא מציאות. על כל פנים, די נקודה איז נישט טרייען מסביר צו זיין מיט שכל, ס'איז נישט אין די שכל'דיגע רעינדזש. קיצור, יעדע מאל ווען א מענטש האט א ספק על פי רוב, איז עס נישט אין רעשאנעל, ס'איז אין די עמאושענעל חלק, און די עמאושענעל חלק דארף מען ארבעטן, אזוי ווי מ'ארבעט מיט עמאושענס. יא. צו ס'איז.

אויך אין ענגליש. זי פרעגט א שאלה צו מען מעג וואשן די הענט אין בית כסא. אז זי זאגט זי האט א זי האט א זי האט א סינק אין בית כסא, זי האט א סינק אין די קיטשען, נישט אלעמאל. ס'איז אסאך מער קאנוויניענט צו מען וואשט די הענט אין בית כסא און פערטיג. צו צו ס'איז א פראבלעם. צו מען דארף דווקא גיין וואשן אין די קיטשען אדער מען קען וואשן אין.

כ'מיין אפילו די משנה ברורה איז מחמיר, ס'דא משנה ברורה וואס זאגט לכתחילה זאל מען מחמיר זיין אויף דעם, אבער דאס איז נאך געווען אין די צייטן פון משנה ברורה, ס'איז נישט געווען אונזערע בית כסא'ס. יא אין די צייטן משנה ברורה איז געווען א בית כסא, מ'האט מ'האט געמאכט דארט אויף די פלאר און מ'האט געמאכט א גרובע, אין די בעק יארד איז געווען א לאך און דארט האט מען אריין געמאכט, די היינטיגע בית כסא'ס האט אט דעם אזוי ווי די גמרא רופט עס אן א בית כסא פרסאי מיינט אז אז אז די.

צו א צו א א פרוי וואס איז א גרושה אדער א אלמנה און זי האט א קינד און זי וויל און די הלכה איז אין שולחן ערוך שטייט אז ביז די בעבי איז צוויי אנדערע פוסקים זאגן די בעבי א יאר א האלב על כל פנים שטייט אז כל זמן די בעבי איז יונג זאל מען נישט שכוח זאל מען נישט זאל זי נישט חתונה האבן סאו בקיצור די שאלה וואס יענער פרעגט איז אז די מציאות איז אז די אז יענע פרוי האט געלט, און די גאנצע זאך איז דאך נאר כ'האב מורא ס'זאל נישט זיין קיין געלט טאמער זי וועט ווערן מעוברת נאכאמאל, די קינד וועט שטארבן, סאו זי איז א גרויסע עושר, זי האט אסאך געלט, זי נורס'ט עניוועי נישט, סאו די שאלה איז פארוואס זאל זי נישט מעגן חתונה האבן, שוין, האב איך געזאגט דארט אין די פוסקים שטייט אז די הלכה איז אז מ'זאל נישט חתונה האבן ביז די בעיבי איז צוויי, אנדערע זאגן שולחן ערוך היינט א יאר א האלב איז גענוג, אבער על כל פנים ס'שטייט לכתחילה זאל מען ווארטן צוויי. איך האב געזאגט שולחן ערוך שטייט א שרעקליכע זאך, שולחן ערוך שטייט טאמער א רב איז מתיר חתונה צו האבן פארדעם זאל די רב זאל מורא האבן אז ס'טוט אים שאטן, שטייט נישט אין ערגעץ אזא לשון, סאו ווי כאילו סאו סאו די שאלה איז פארוואס, וואס איז די פארוואס האבן חזל אזוי פארוואס האבן חזל אזוי געבאדערט אז מ'האט חתונה סאו שטייט שטייט דארט אין די פוסקים עס איז נישט אזוי ווייט אלץ די קינד שטארבן, ס'דא זאכן וואס חזל האבן געזאגט טעמים אבער עכט. עכט עכט איז דא אנדערע טעמים, איז די איז איז די טעם איז ווייל כ'האב געזען די בית יוסף זאגט אז נאכדעם איך זאג נישט אז הונדערט פראצענט אז דאס איז די טעם אבער ס'איז דא א ס'איז דא א ס'איז דא מ'קען עס מסביר זיין דער בית יוסף זאגט אזוי אז ווען א פרוי נורסט א בעבי געווענטליך איז זי אין די מוד צו זיין צוזאמען מיט די מאן אזוי ברענגט די בית יוסף יא פארוואס פארוואס איז עס אזוי פארוואס ווען א פרוי נורסט א בעבי איז זי אין די מוד צוזאמען מיט איר מאן ווייל די טבע פון א פרוי איז ווען א פרוי נורטשערט, דער אייבערשטער האט געמאכט א פרוי, א פרוי איז א נורטשערער, איר ווייסט וואס עס מיינט א נורטשערער? עס איז נישטא א אידישע ווארט פאר דעם, בקיצור א פרוי, א פרוי האט ליב צו געבן, נישט בתורת, ס'איז א גרויסע נפקא מינה א פרוי'ס געבן און א מאנ'ס געבן, יא ווען א מאן גיבט, גיבט א מאן ווייל ער וויל זיין א משפיע, ווען א פרוי גיבט נישט ווייל זי וויל זיין א משפיע, ווייל זי וויל יענער זאל באקומען, א מאן וויל געבן ווייל ער וויל זיין דער געבער, און א פרוי וויל געבן. א פרוי זעט א קינד מיט א מיט א רינעדיגע נאז גייט די פרוי אפווישן די נאז ווייל ער וויל די קינד זאל זיין קאמפארטעבל, דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן די טבע פון א פרוי, א פרוי זאל זאל קער נעמען, יא א פרוי זאל קער נעמען פון אנדערע, דאס איז נישט בתורת משפיע, ס'איז בתורת מקבל, זי איז מקבל, ס'איז א וועג וויאזוי א פרוי ווערט א פרוי. סאו ווען א פרוי נורסט א בעיבי, יא, זי גיט פאר א בעיבי צו עסן, יא, איז זי א פרוי. ווען זי נורסט נישט א בעיבי, ווען זי גיט נישט עסן פאר בעיבי, ווען זי נעמט נישט קער פון א משפחה, איז זי נישט א פרוי. ס'איז א זייער אינטערעסאנטע זאך, זיי זאגן אז מען קען זען היינטיגע צייטן מ'נעמט א בלאט טעסט, יא, די פרויערישע הארמאן, ווען א פרוי ארבעט און זי איז א סי אי או אויף א קאמפאני, איז יענע הארמאן מורא'דיג נידריג, און ווען זי איז א מאמע, מען זעט עס, מען זעט עס בחוש, ס'איז נישט די פשט איז אזוי ווי כאילו ס'איז א ס'איז א ס'איז א מציאות'דיגע זאך, סאו ווען א פרוי ווען א פרוי נורסט א בעיבי איז זי איז זי א איז זי א נורטשערער, אטאמעטיקלי ארבעט איר הארמאן זייער שטארק, אטאמעטיקלי איז זי א פרוי, די רגע וואס זי איז א פרוי שטייט אין די תורה ואל אישך תשוקתך, יא א פרוי וויל זיין מיט א מאן, אבער זי דארף זיין א פרוי, ביי די היינטיגע צייטן וואס זייער אסאך פרויען זענען נישט אינטערעסירט אין מענער און די סיבה איז ווייל זיי זענען נישט קיין פרויען. יא, מיר האט פארציילט א אינגערמאן וואס זיין זיין ווייב איז א סי אי או אויף א קאמפעני, און א גאנצע וואך האבן זיי פארשטייט זיך א גויטע, נעמט אראפ די קינדער פון די פון די באס, שיקט די קינדער אין סקול אין חדר און דאס, א גאנצע וואך וויל זי נישט וויסן פון גארנישט, פרייטאג נאכמיטאג קומט בקיצור זי הייבט אן צו באדן די קינדער, און זי גרייט צו א טשולענט, טאמער זי מאכט זיכער עפעס צו קאכן פאר שבת, זי גייט אריין אין פרוי מאוד, איז דעמאלס פרייטאג צונאכטס קען זיין עס קען עס געלונגען, אבער א גאנצע וואך נישטא אזא זאך אפילו, עס איז נישטא, פארוואס ווייל זי איז נישט קיין פרוי, זי ווערט א פרוי ווען זי ווען זי הייבט אן צו טון זאכן פון א פרוי, סאו ממילא ווען א פרוי נורסט א בעיבי און א פרוי נעמט קעיר פון א בעיבי ווערט איז זי די מציאות פון א פרוי, יעצט אויב זי גייט אויב זי נעמט קעיר פון יענע בעיבי ווערט זי קאנעקטעד צו די מאן פון די די טאטע פון די בעיבי, יא ווייל דאס איז די מציאות. די מציאות איז זי טוט דברים של אשה, זי טוט זאכן פון א פרוי, ווערט זי, און זי ווערט קאנעקטעד צו איר אלטע מאן, אז זי גייט יעצט נאכדעם חתונה האבן ווען זי וועט זיין מיט די צווייטע מאן, און זי האט גענורסט די בעיבי, וועט זי, אפילו זי האט נישט גענורסט די בעיבי, זי האט געפיטערט די בעיבי, וואס א אומן פון די אייבערשטער האט געמאכט אז א מענטש ביז די ביז ביז מען איז צוויי יאר, ס'איז נישט ווי אנדערע בעל חי, יעדע בעל חי קען זיך אליין קעיר נעמען, א מענטש, דורכאויס וואס באדערט עס, וואס האט די אייבערשטער אזוי געמאכט, על כל פנים אזוי האט די אייבערשטער געמאכט, סא למעשה קומט אויס אז די מאמע נעמט קעיר פון די בעיבי, סאו אויב אזוי ווערט זי קאנעקטעד צו איר אלטער מאן. יא און דאס זאגט דאך די רמבן, די רמבן זאגט עס כמה פעמים על התורה, יא די רמבן זאגט אז דאס אז דער אייבערשטער, ער זאגט אז דער אייבערשטער האט געזאגט אז אז מען טאר נישט חתונה מיט א מאמע מיט א טאכטער, פארוואס זאגט די רמבן, וועט באלד זעהן אויס כמעט די זעלבע, און די אייבערשטער האט מורא געהאט מ'וועט וואוינען מיט איינעם און טראכטן פונעם צווייטן, דאס איז די ערגסטע זאך ביי די אייבערשטער, מען זאל מען זאל נישט זיין ביזי פון טראכטן, יא ער זאגט לשון לא תהיה זימה בתוככם, זאגט ער זימה איז א לשון פון. שלעכטע מחשבות, דער אייבערשטער וויל נישט זאל זיך ארום דרייען מחשבות שלעכטע מחשבות צווישן אים, ממילא, ממילא אפילו לאמיר זאגן זי האט אסאך געלט, אבער זי גייט למעשה קעיר נעמען פון די בעיבי, זי גייט קעיר נעמען פון די בעיבי, גייט זי זיין קאנעקטעד צו די בעיבי, גייט זי זיין קאנעקטעד צו די מאן פון, צו די טאטע פון די בעיבי, פאר דעם האט דער אייבערשטער געזאגט האב נישט חתונה ביז די בעיבי איז צוויי, און אזוי, נאכדעם וועסטו, נאר וועסטו וואוינען מיט דיין מאן, וועסטו זיין, וועסטו זיין אינגאנצן מיט די מאן. נאך א שאלה. א פרוי האט געפרעגט צו צו הלכה'דיג צו צו מען דארף גיין אלעמאל מיט די אין די שבעה נקיים צו מען דארף גיין מיט ווייסע מיט א ווייסע נייט גאון ווייסע שיטס. ווייל נישט אלעמאל איז עס קאמפארטעבל אמאל גייט מען אוועק צו די עלטערען ווייסט און אויב מען גייט מיט א ווייסע נייט גאון יעדער איינער וועט וויסן וואס גייט פאר און. און צי צי ס'פעלט אויס היינטיגע צייטן, און נאכדעם נאכדעם פרעגט זי צו מ'מעג לייגן אביסל פערפיום, און פרעגט ער נאך א שאלה צו מ'דארף גיין אלעמאל צו מ' צו צו ווען מ'איז א נדה צו מ'מעג גיין מיט אן זאקן, צו מ'דארף גיין אלעמאל מיט זאקן, און נאך א זאך, נייט גאונס יוזשעלי איז די נעקליין איז נישט נישט איז אויסגעשניטן צו ס'איז א פראבלעם, יא דאס איז די שאלה, די תשובה איז אזוי אז. שטייט אין די פוסקים, עס שטייט שוין למעשה פון די מהרש"ם פון פריעדיגע, אז ווען א פרוי גייט מיט מיט טייט אנדערווער און נישט דא דארף מען נישט האבן אנדערע קליידער ווייס. איז טייטש די הלכה אויב מען דארף האבן א א ווייסע נייט גאון און א ווייסע שיט איז נאר מען גייט נישט מיט טייט אנדערווער, אויב מען גייט מיט טייט אנדערווער איז איז נישט דא אזא. ס'טייטש אזוי, אפילו א מענטש וועט טרעפן א ווייסע א רויטע פלעק. אויף א נייט גאון, אויף א ווייסע נייט גאון, אויף א ווייסע שיט, אבער זי איז געגאנגען מיט טייט אנדערוועיר און די טייט אנדערוועיר איז קלין, איז די הלכה איז אלעס כשר, ווייל ס'וואלט געדארפט זיין ס'וואלט געדארפט זיין ערגעץ אנדערש, אמאל געצייטן איז מען נישט געגאנגען מיט אזעלכע וועש, ממילא וועגן דעם האט געקענט געשען, קיצור אדער אדער לאמיר זאגן אז מען שלאפט אן וועש דארף מען גיין, אבער אויב מען שלאפט אלעמאל מיט וועש און מיט איז נישט דא, קיצור מען דארף זיך נישט אנשטרענגען. אז מען גייט צו די שוועגער מען גייט צו דאס זאל מען האבן ווייסע אונטערוועש און פערטיג. צו מען מעג לייגן אביסל פערפיום, דאס וואס שטייט אין שולחן ערוך אז בשעת נדה זאל מען נישט לייגן פערפיום מיינט אסאך פערפיום אז ממש מען זאל שמעקן אבער כמובן מען לייגט אביסל פערפיום מען זאל זיין ס'איז פאר זיך מען זאל זיין אביסל פריש נישט דא קיין שום פראבלעם. דאס וואס מען פרעגט צו מען מעג גיין מיט אן זאקן, אפילו אין די ריינע טעג זאל מען נישט גיין אן זאקן, א פרוי טאר נישט גיין מיט אן זאקן, א פרוי דארף זיין, מען טאר נישט גיין אין שטוב אן זאקן, יא, אפשר מענטשן גייען זיין ברוגז אויף מיר וואס איך זאג יעצט, אבער דאס איז די הלכה, הלכה שולחן ערוך, יא, א פרוי דארף זיין אלעמאל צניעות'דיג, און א פרוי אפילו ווען זי איז אליין אין די שטוב, קיינער דרייט זיך נישט אין די שטוב, זי טאר נישט ארום גיין אין די הויז אן זאקן. ס'טייטש די חלק פון די פיס אפילו אונטער די קני, ביז די אונטערשטע חלק, די אונטערשטע חלק פסק'נט משנה ברירה מעג זיין אפען, די די פיס די חלק די אונטערשטע חלק, אבער ביז דארט דארף זיין צוגעמאכט, ס'האט נישט צו טון די ימי טהרה צו די ימי טומאה. די חלק פון די האלז איז כ'ווייס רב פאלק שרייבט אין די ספר אז ס'דארף זיין די נעקליין יא איז ווי מ'לייגט א קייטל און דאס, הלכה'דיג איז ער נישט גערעכט, ר' שלמה זלמן אויערבאך שרייבט אין א תשובה. אז ס'מעג זיין אסאך אסאך ווייטער פון וואס ס'איז, הלכה'דיג מעג מעג א, די דין פון די האלז שטייט איז ביז די ביינער, נישט ביז דא, דאס הייסט אויכעט האלז, סא ממילא הלכה שולחן ערוך ביז די ביין און ביז די ביין, הלכה'דיג מעג זיין אפען. רב פאלק ווען ער האט געשריבן זיין ספר מתחילה האט ער אזוי געשריבן אין זיין ספר, און ער האט געוואלט האבן א הסכמה פון די בדץ, און די בדץ האט אים נישט געוואלט געבן א הסכמה נאר אז ער נעמט ארויס יענע דאס וועגן דעם האט ער געשריבן דאס אבער ר' שלמה זלמן זאגט שרייבט ר' שלמה זלמן ר' שלמה זלמן שרייבט קלאר אז הלכה'דיג נאכאמאל א פרוי אוודאי זאל גיין אוודאי מ'זאל אנהייבן יעצט צו גיין מיט אויסגעשניטענע העלזער ניין אוודאי ס'מער צניעות'דיג מ'זאל גיין מ'זאל גיין דאס אבער כ'רעד אינדערהיים עכ"פ די נייט גאון אויב די נייט גאון איז ממש אויסגעשניטן איז אוודאי זאל מען נישט גיין אזוי אבער כ'רעד אבער כ'רעד באופן ווי

א פרוי איז אנדערש? קען זיין, ווייל די גמרא זאגט דאך אז א פרוי האט דריי שינוים ביים. אקעי, איך ווייס נישט פונקטליך, אזוי זאגט ער ביז די ביין, איך ווייס נישט פונקטליך וואס ער מיינט, אבער ס'איז אסאך ווייטער פון די נעקליין. א פרוי האט געפרעגט א שאלה צו צו ווען א פרוי גייט מיט פידזשאמעס, צו מען מעג, א פרוי מעג ארומגיין אין די הויז מיט פידזשאמעס? איז די זאך איז אזוי, ווען אין די נישט ריינע טעג, זאל זיכער א פרוי נישט ארום גיין מיט פידזשאמעס, א פרוי זאל גיין אלעמאל מיט א אלעמאל מיט א ראוב, זי מעג שלאפן אין בעט מיט פידזשאמעס אבער זי דארף ווען זי גייט ארויס פון בעט אין די ריינע טעג, נאכאמאל עס ווענדט זיך ווער סדרייט זיך אין שטוב, כ'רעד נאכאמאל הלכה'דיג קען מען נישט זאגן אז מען טאר נישט, אבער כמובן אין די נישט ריינע טעג דארף מען זיכער, ס'איז. אין די נישט ריינע טעג, אפילו זי איז קאווערד איבעראל, אבער אויב מען קען זען די באדי איז די הלכה מען טאר נישט, יא, איז ממילא זי מוז זיין אראפ, זאל נישט זיין, זאל נישט זיין אזוי עקספאוזט, אבער אין די, אין די ריינע טעג, נאכאמאל איז עס לייכטער, צו מען זאל אזוי זיך ארום דרייען פאר די קינדער, איך מיין אז נישט. א פרוי האט געפרעגט. צו דער רב קען אין ענגליש, און ער פרעגט צו צו איך קען ברענגען די מקור וואו ס'שטייט אז א פרוי טאר א פרוי טאר נישט אנציען מענער, יא? זאגט אין שולחן ערוך אין אבן העזר, סימן קט ו, אויב ווילסט נאך וויסן אויב זי קען לערנען קען נאכקוקן שולחן ערוך, דארט שטייט אלע הלכות פון דת יהודית, קליידער וואס א פרוי טאר נישט גיין, רויטע קליידער אדער קליידער וואס רייצט אן מענער, ווייל ס'קען ברענגען א, סא דארט שטייט שולחן ערוך קלאר אז א פרוי, ס'נישט קיין חסידישע מעשה, ס'הלכה פון שולחן ערוך, און חתם סופר שרייבט שוין אין א תשובה אז די אלע דת יהודית וואס ס'שטייט אין שולחן ערוך גייט זיך קיינמאל נישט טוישן, א מענטש קען נישט זאגן אה אין היינטיגע צייטן איז שוין געווארן אנדערש, ער שרייבט עס קלאר, חתם סופר שוין, א זאך וואס חזל האבן באשטעטיגט. אז מען טאר נישט גיין מיט רויטע קליידער אדער געוויסע די קליידער וואס וואס וואס איז נישט צניעות'דיג וואס שטייט שולחן ערוך אז מען קען זען די גוף, על כל פנים איז איז די הלכה איז ווייל א פרוי טאר נישט אפילו ווען אפילו איז נישט נוגע פאר מענער אבער על כל פנים וואס איז נוגע פאר מענער דאס שטייט שולחן ערוך יא. יא דאס איך וויל זאגן אזוי איינער פרעגט וואו די מקור אין די תורה יא וואו די מקור אין די תורה אז. דו פרעגסט פארוואס זאל פארוואס פארוואס זאל זי נישט טארן גיין נישט צניעות'דיג קומט די מאן און די בקיצור די מאן די מאן די מאן טאר נישט קוקן וואס האט עס מיט זיך יא כ'מיין וואו די מקור אין די תורה שטייט טאקע שולחן ערוך סימן קט ו אין אבן העזר וואו די מקור אין די תורה אין די פסוקים שטייט וואס שטייט לא תקרבו לגלות ערוה לא תקרבו יא לא תקרבו לגלות ערוה מיינט יעדע זאך וואס ס'ברענגט קריבה צו עריות יעדע זאך וואס ס'ברענגט נאנטקייט צו עריות איז א איסור. יא, ס'לאו דווקא, אזוי שטייט, ווי די, די רמב ם זאגט עס, באמת שטייט נישט אין די תורה נאר די עצם עבירה, די תורה שטייט די לשון פון תקרבו, דאס יעדע זאך וואס ס'ברענגט א נאנטקייט וואס ס'קען צוברענגען צו גילוי עריות האט די תורה גע'אסר'ט. און אין חזל שטייט אז נישט נאר מ'טאר נישט, נאר חזל זאגן מ'דארף זיך לאזן הרג'ן אויף דעם, און ווען חזל זאגן די מעשה דארטן, כ'האב געזאגט אז מ'רעדן מיט א פרוי, כ'האב געברענגט אז ס'איז דא א. הרב משה שרייבט אין א תשובה וועגן א איינער פרעגט אז ער האט א געטראפן א פרוי וואס ער פארשטייט זיך מיט איר, ער וויל חלילה וחס איר נישט טאטשן און נישט עובר זיין אויף איסור יחוד אבער ער וויל נאר האבן קאנווערסעישאנס מיט איר עס איז זייער געשמאק הרב משה שרייבט דארט אז ס'איז יהרג ואל יעבור יא מ'דארף זיך לאזן הרג'נען און וואס די מקור פאר דעם גמרא מסכת סנהדרין ברענגט די גמרא א מעשה שהיה אז ס'געווען אמאל א מענטש וואס האט. וואס ער איז געווארן קראנק, ער האט געהאט אזא תאווה צו א פרוי, אז העלה טינא בליבו, עס איז ממש ארויפגעגאנגען אויף זיין הארץ, ער איז קראנק געווארן פון די תאווה, שוין האט ער קודם געבעטן א היתר פון חזל מען זאל אים לאזן וואוינען מיט דער פרוי, שוין חזל האבן געזאגט מען טאר נישט, זאל לאמיך כאטשיג זען, ניין דו טארסט נישט, לאמיך כאטשיג רעדן מיט איר, לאמיך כאטשיג רעדן מיט איר, איך שטיין אין איין זייט וואנט און אין אנדערע זייט וואנט, איך דארף מיך בארואיגן, ניין ניין ניין זאלסטו שטארבן האבן זיי אים געזאגט. זאגסט זאלסטו שטארבען חלילה וחס אזא, בקיצור דארט זעהט מען אז ר' משה ברענגט די גמרא, ער זאגט מען זעהט פון די גמרא, נישט נישט נאר רעדן אדער נאר די, ס'איז יעדע זאך וואס האט א שייכות צו גילוי עריות צו קריבה צו גילוי עריות דארף מען זיך לאזן הרג'נען. איינער פרעגט אזוי, כ'האב געהערט כ'האב געהערט שיעורים און איך בין געווארן קלאר אין אסאך זאכן, איך בין שוין היינט די עידזש פון פארטי פייוו, איין זאך שטערט מיך מורא'דיג שטארק, וויאזוי האב איך געלעבט אין א טעות אזויפיל יארן? כ'פארשטיי נישט. זאגט ער, איך קען נישט מסכים זיין אז איר זענט גערעכט, אזוי שרייבט ער מיר, ווייל דאס הייסט אין אנדערע ווערטער כ'האב געלעבט אזויפיל יארן אין א טעות. סאו ס'לוינט זיך מיר ענדערש צו זאגן אז דו האסט געמאכט אז דו מאכסט די טעות, ווי צו זאגן אז איך האב געמאכט די טעות. אבער ס'סאונדט ווי דו ביסט גערעכט. אבער וואס זאל איך טון? וויאזוי קען איך לעבן מיט די געפיל אז כ'האב אזויפיל יארן געלעבט אין א טעות? יא, חזל פארציילן די מעשה פון שמעון העמסוני, ער האט געדרשנט כל אתים שבתורה, כיוון שהגיע לאת השם אלקיך תירא, פירש, יא, די גמרא זאגט אזוי, ער האט געדרשנט וואו ס'שטייט את השמים ואת הארץ זאל שטיין את, סאו יעדע מאל ס'איז געשטאנען את האט ער געזאגט א שלש סעודות תורה, אזוי האט ער געלערנט, אזוי האט ער געלערנט אזוי ביז. יעדע סדרה האט ער אזוי געהאלטן דרשות און דרשות און דרשות, ער האט געהאט מורא'דיג שיינע ספרים אויף דעם, יא ער איז אנגעקומען צו פרשת עקב, יא יא מה השם אלקיך שואל מעמך, את השם אלקיך תירא, סאו ווער, מ'קען עס, מ'קען קיין נישט, מ'דארף נישט מורא האבן פון נאך איינעם אויסער די אייבערשטער, האט ער מחליט געווען ער האט געמאכט א מיסטעיק, אלא מאי, את איז די סדר.

אזוי אויך כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך אקבל שכר על הפרישה, כ'מיין דאך די אייבערשטער, עד שבא רבי עקיבא דרשנט די גמרא, עד שבא רבי עקיבא ודרש את ה' אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, יא כ'זאל זאגן פארוואס האט רבי, פארוואס רבי עקיבא האט, יא רבי עקיבא איז געווען א עם הארץ, רבי עקיבא האט געוויסט וואס ס'מיינט א עם הארץ, רבי עקיבא האט געוויסט איינער וואס איז נישט קיין בן תורה וואס ס'איז ער שמעון העמסוני האט נישט געכאפט. אבער דער רבי עקיבא האט יא געכאפט, רבי עקיבא האט געכאפט וואס מיינט זיין עם הארץ, האט ער געזאגט, ער האט געכאפט וואס תורה טוט צו א מענטש, אויב אזוי דארף מען מורא האבן פון א תלמיד חכם פונקט ווי דער אייבערשטער ווייל ס'איז דא אין די תלמיד חכם א שטיק אייבערשטער, דאס האט רבי עקיבא משיג געווען, על כל פנים אבער, סאו, וואס שטייט דא? א מענטש קען דרש'ן א גאנצע לעבן, כ'האב געמאכט א טעות, סאו.

אבער עכט פסול, נישט אז ס'איז געווען פסול יעצט, ס'איז געווען פסול למפרע. שוין, ער האט זיך גענומען טאנצן פאר שמחה. געפרעגט לשמחה מה זו עושה? איך פארשטיי נישט, קיינמאל נישט געלייגט קיין תפילין, זאגט ער טאקע וועגן דעם? שטעל דיך פאר איך אקשן מיך און איך לאז א גאנצע לעבן נישט טשעקן מיין תפילין, וואלט איך געשטארבן א קרקפתא דלא מנח תפילין. אזוי כאטשיג וועל איך לייגן תפילין, סוף לעבן, סאו איך פריי זיך פון די מצב פון יעצט, און וואס איז געווען איז געווען. יא, דאס וואס זאגט די משנה איזהו חכם הלומד מכל אדם, וואס זאגט די משנה? וואס מיינט א חכם? ער איז רעדי אלעמאל זיך צו לערנען. איי, איך גיי דאך געוואר ווערן אז כ'האב געלעבט אין א טעות. אויב ער איז מסכים זיך צו לערנען אפילו כ'האב געלעבט אין א טעות, דאס איז א חכם. יא, האב איך געזאגט, חכם און ענווה גייט צוזאמען? א חכם מכל אדם און עניו מכל אדם גייט אויפן זעלבן שיף? יא, אזוי שטייט. סאו, סאו די פשט איז, דא זאגט די משנה, א מענטש זאל זיין רעדי זיך אייביג צו לערנען ניי. וואס איז א חילוק וואס איז געווען ביז יעצט?

ס'איז גוט, ס'איז גוט, ס'איז נישט געפערליך. סאו דאס זאגן חזל, חכמת נשים בנתה ביתה, יא, זאגן חזל, דאס די ווייב פון און בן פלת. וואס איז געווען די מעשה מיט און בן פלת? און בן פלת איז געווען צוזאמען מיט די גרופ פון, זיי זענען געווען צוזאמען נדב ואביהוא, און צום סוף די ווייב האט אים גע'טענה'ט, וואס א חילוק, אזוי איז ער גערעכט, אזוי איז ער גערעכט, קיצור צום סוף האט און בן פלת מסכים געווען, בקיצור איז ער געגאנגען ניין. געגאנגען צו ער איז מיטגעגאנגען מיט די גרופ פון סאו זאגן חזל אז דאס איז חכמה וואס איז פשט ווייל אמת'ן אריין א חרפה פאר די מאן ביז יעצט איז די מאן געווען אין די גרופ מען לאקט אפ די גרופ ניין חכמת נשים בנתה וואס איז חכמה חכמה מיינט וואס איז געווען איז געווען איך גיי איך וויל איי דאנט קעיר אז מ'וועט מיך אנקוקן פאני. סאו דאס איז די יסוד פון א חכם. א חכם זאגט, ס'גייט מיך נישט אן אז כ'האב געמאכט א טעות, ס'גייט מיר נישט אן מ'גייט מיך אנקוקן פאני, איך טו וואס איז ריכטיג. אז דאס איז ריכטיג, איז פערטיג. ווייטער. כ'האב כ'האב געהאט אסאך קינדער, כ'האב געמאכט זיכער צו האבן א באנטש קינדער, און ווייל כ'האב געוואלט האבן א באנטש נחת. אבער למעשה, די קינדער גיבן מיר נישט די נחת וואס כ'האב גע'חלומ'ט. וואס טו איך? יא, אזוי ס'איז אבסורד, איך האב פֿינף און צוואַנציק יאר, יא, פֿינף און צוואַנציק יאר האב איך שוין חתונה געהאט, איך האב א קינדער פון צוועלף, איך האב צוועלף קינדער, און דריי האבן שוין חתונה געהאט, איך האב שוין אייניקלעך, איך האב אבער צוויי קינדער וואס זיי מאכן מיר די טויט. אסאך מאל טראכט איך, וואס האט מיר אויסגעפעלט צו האבן צוועלף קינדער? הלוואי וואלט איך געהאט נאר צען קינדער. און פערטיג, און די צוויי, די צוויי האב איך נישט, וואלט איך געהאט אזא שיינע פעמילי, וואס האט מיר אויסגעפעלט די צוויי קינדער? איך דאווען יעדן טאג אז זיי זאלן שטארבן, איך האלט עס נישט אויס, זיי זענען מחלל שבת, זיי וואוינען מיט שיקסעס, מיט דאס, די נעיבערס פארציילן, יעדן טאג באקום איך טעלעפאן קאלס פון נעיבערס, ממש זיי מאכן מיר די טויט. זאגט ער איך בקיצור איך איך ווייס עכט נישט וואס צו טוהן. יא דאס איז די שאלה וואס יענער פרעגט. סאו די זאך איז אזוי ווען איינער ווען איינער ווען איינער וויל האבן קינדער ווייל ער וויל האבן נחת, די גאנצע זאך איז א אפגעפרעגטע זאך. איינער וויל האבן קינדער ווייל ער וויל האבן נחת, ס'איז נישט ס'איז נישט צו די זאך. נישט וועגן דעם וויל מען אונז האבן קינדער. מ'זאל נאר האבן קינדער ווייל די אייבערשטער האט געהייסן מ'זאל האבן קינדער. און אפילו מען קען מקיים זיין מצוה פון פריה ורביה מיט צוויי קינדער אויך, זאגן חזל, אז א מצות קיומי איז דא מיט מער. סאו א מענטש א מענטש דארף זיין רעדי אפילו לאמיר זאגען לאמיר זאגען א מענטש ווייסט הונדערט פראצענט אז אלע זיינע קינדער גייען זיין גוים. אלע. אלע קינדער. ער גייט האבן צוועלף קינדער פופצען קינדער און אלע קינדער גייען זיין גוים גמורים און חתונה האבן מיט גויטעס און נישט מחלל שבתות מיט דאס. האט א מענטש א חיוב צו האבן קינדער?

דאס מיינט צו זאגן אונז האבן קינדער נישט ווייל די קינדער גייען גייען זיין ערליכע אידן, אונזערע קינדער גייען זיין, מען דארף זען צו האבן קינדער, אזוי ווי דער חינוך זאגט א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז דא א מצוה פון לשבת יצרה, און ס'איז דא א מצוה פון פון פריה ורביה, זאגט ער די מצוה פון לשבת יצרה איז ארויסצוברענגען מענטשן אויפן וועלט, געזונטע מענטשן, א מענטש דארף זען צו האבן געזונטע מענטשן, האבן קינדער וואס זענען געזונט, ערליך? עס איז זייער נסיון, עס איז נישט מיינס. יא, ער האט א נסיון פון חילול שבת, שמירת שבת, דאס האט נישט מיט מיר, דאס האט מיט אים. סאו אין אנדערע ווערטער, מיין דזשאב איז ארויסצוברענגען אויפן וועלט, האבן קינדער, זיי געבן די אטענשאן וואס עלטערן דארפן געבן פאר די קינדער, און די קינד זאל ווערן געזונט און שטארק. דאס איז די לשבת יצרה. שוין נאכדעם איז דא א מצוה פון פריה ורביה מען דארף טרייען זיי זאלן זיין ערליך.

זיין ווייב איז געזונט, ער איז געזונט און ער האט קינדער און ס'איז פיין, ער קען האבן קינדער, אפילו ער ווייסט הונדערט פראצענט זיי גייען זיין מחללי שבתות, דארף ער האבן קינדער, דאס וויל די אייבערשטער, די אייבערשטער וויל מ'זאל האבן קינדער. סאו, איך חזל זאגן קלאר, אונז ווייסן נישט פון וועלכע קינד ס'גייען ס'גייען זיין, יא, חזקיה המלך האט נישט געוואלט האבן קיין קינדער, פון ווי קומט ארויס משיח? פון דעם מנשה המלך. יא, די גאנצע שלשלת פון משיח קומט פון דעם מנשה, יא, ווען ווען חזקיה המלך האט נישט חתונה, ווייל ער האט געזען מיט רוח הקודש אז ס'גייט נישט זיין קיין קיין גייט נישט האבן קיין ערליכע קינדער, וואלט נישט געווען משיח. דאס מיינט צו זאגן, חזל זאגן, אונז ווייסן נישט וואס גייט זיין די דריטע דור, די צווייטע דור, יא, חזל זאגן בירושה.

און ס'איז געוואלדיג. יא, מיין טאטע האט געהאט א מאדערנער ברודער דא אין אמעריקע, יא, ס'איז געווען ביום והיום. יא, איינער פון די אייניקלעך איז א צאצקע, א אינגערמאן, א תלמיד חכם, יא, לערנט פאר שיעורים, ס'ווערט, קיינער האט נישט גע'חלומ'ט, קיינער האט נישט גע'חלומ'ט, גייט צוריק, וואס, פון אים גייט נאך זיין עכטע בני תורה? יא! ס'קען געשען. ס'איז דא אזא זאך, ס'איז נישט פשט ס'געשעט נישט, ס'איז געשען. אין אנדערע ווערטער, מ'ווייסט נישט. און און נאך א זאך, די עצם געדאנק אז מען וויל האבן נחת פון די קינדער, נאכאמאל יעדער מענטש איז דאך געקומען אויפן וועלט, אדם עייר פרא יולד, יעדער מענטש איז געקומען אויפן וועלט איז געבוירן א דאנקי, יא אזוי זאגן חזל, אין אנדערע ווערטער ווען אונז האמיר קינדער, וואס האבן מיר? א באנטש דאנקיס, יא אזוי שטייט אין חזל, אונזערע קינדער ווערן געבוירן. דאנקיס, אדער לאמיר עס רופן פעליערס, יא, ווען אונז האמיר קינדער האמיר א באנטש פעליערס, דאס איז דער מצב, יא, און אונז האף מיר, אונז האף מיר מיט די צייט גייען זיי, גייען זיי שטייגן, קיצור זיי גייען אנקומען, זיי גייען, מיט די צייט גייען זיי, גייען זיי, גייען זיי ווערן מענטשן, יא, אבער געבוירן זענען זיי דאנקיס, סאו די גאנצע איידיע אז. איך וויל האבן קינדער צו האבן נחת, אז אין אנדערע ווערטער דו ווילסט האבן קינדער וואס זענען געבוירן מענטשן נישט דאנקיס, אקעי ס'איז נישט דא אזא זאך, א מענטש איז געבוירן א דאנקי, סאו אויב דו ווילסט האבן קינדער פאר נחת, אויב אזוי איז דער פשט דו קריגסט דיך מיט די גאנצע מציאות פון האבן קינדער, האבן קינדער מיינט קינדער וואס זיי גייען זיין דאנקיס. איך האב אמאל געדילט מיט א תלמיד חכם, ער האט געהאט יעדע יאר א בעיבי.

דארף מען לויבן דעם אייבערשטן פאר דעם, עס איז א מורא'דיגע זאך, אבער נישט דאס איז די סיבה וואס אונז הייבן אן צו האבן קינדער, אונז זאלן האבן א מוסד, אונז זאלן האבן א דאס, נישט דאס איז די סיבה, די סיבה איז ווייל אונז דינען דעם אייבערשטן. גיין ווייטער? נאך איין שטאפל, אקעי. איינער האט געפרעגט אזוי, דאס האב איך געזאגט אז, איך בין געווען אביסל, יענער פרעגט עס אין ענגליש, א כוונה אז, אז איך בין אויפגערעגט פארוואס,

אז די קינדער זעהן א טאטע איז מחלל שבת ווייסן די קינדער נישט נאכצומאכן, סא למעשה, סא פארוואס גייט ער שאטן פאר די קינדער אין חדר, אבער אויב אבער דער טאטע שטיצט די בארד און דער טאטע שטיצט נישט די בארד, און די צוויי קינדער לערנען צוזאמען די זעלבע אין די זעלבע ישיבה, גייט גייט דאך עס שאטן פאר די אנדערע קינדער, זיי ווילן אז ס'הייסט די קינדער וועלן אז מ'וועט זעהן אז די קינד'ס טאטע שטיצט די בארד וועלן זיי אויך וועלן שטיצן די בארד, ממילא טענה'ט ער אז סא ממילא פארוואס בין איך אזוי. וואס וואס האב איך עפעס אזוי דאס? ס'איז א ס'איז א השפעה אויף די קינדער, און אוודאי זאל מען, יעדער זאל זיך זוכן זייערע זייערע חדרים. קיצור, אפשר וואלט געווען כדאי נאכצוליינען די גאנצע די גאנצע די גאנצע זאך אין ענגליש, אבער עס איז גוט אראפגעלייגט, ס'איז מיט הענט און פיס. על כל פנים, איך איך פארשטיי נישט, איך פארשטיי נישט וואס זי וויל, נאר איך וועל זאגן זייער פשוט, איך פארשטיי נישט, נאכאמאל, ווען ווען ווען. ווען עלטערן זענען נישט מקפיד אויף על כל פנים מ'לאזט די קינדער וואטשן פארן און די זאכן, אוודאי, חס ושלום, יא, נישט דאס רעדט מען דא, מ'רעדט דאך ווען קינדער זענען ערליכע עלטערן, יא, די מאמע דרייווט א קאר, די מאמע איז א אמת'ע ערליכע פרוי, איז סאו אין אנדערע ווערטער צוויי קינדער גייען אין א מוסד, איינער וואס די עלטערן זענען מאדערן, די עלטערן זענען נישט אזוי מאדערן, וואס א שייכות האט עס מיט די קינדער? ווי קומט עס אריין מיט שור שנגח את הפרה? שור שנגח את הפרה, אקס האט געשטויסן א קי, מ'דארף וויסן ווען ווען ס'איז געבוירן, און מ'דארף וויסן דא איז א זאך וואס הייסט שבת, עס איז דא א זאך וואס הייסט קדושה, און מ'רעדט מיט די קינדער, און וואס איז, און מ'איז מכבד יעדע איד, די עצם געדאנק אז מ'מאכט א פירוד, דו ביסט אזא סארט איד, איך בין אזא סארט איד, דאס איז דאך שוין א סתירה מיט אידישקייט, יא, סאו פארוואס זאלן צוויי קינדער נישט קענען לערנען אין די זעלבע קלאס, פארוואס? פארוואס זאלן צוויי. וואס צוויי חסידות זאלן נישט קענען אין זעלבן קלאס פארוואס יעדע חסידות האט א חדר די גאנצע זאך איז בעלאוני מאקעראוני וואס איז עס און די גאנ ניין ווייל אלע זענען אויפן זעלבן זעלבן וואס וואס וואס מען פארקויפט אידישקייט מען פארקויפט די תורה מען פארקויפט אמונה מען פארקויפט מען פארקויפט ווי ווי קומט עס אריין ווייל ווייל די די קינד גייט זיך אויסלערנען מען מעג זיך שטיצן די בארד ווייל יענעם'ס טאטע שטיצט די בארד שטערסט אים, קודם פארוואס דארף ער וויסן אז יענעמ'ס טאטע שטיצט די בארד, ווייל ער האט אים געזען אין חדר האט ער געזען ווי ער שטיצט די בארד, און אזוי ווייטער, סתם שטערסט אים דאס. נאך איין שאלה, זי האט אמאל געהערט ביי א שיעור אז איך זאג אז א פרוי דארף מאכן עקסערסייז אדער שווימען, זי שרייבט זי האט עס אנגעהויבן צו טון, אבער יעדע מאל ווען זי טוט עס פילט זי, די צייט האט זי געקענט דאווענען אדער זאגן תהלים, און. סאו, איך מיין דא די תירוץ איך האב פריער געזאגט, די שכל מיט די פילינגס איז דא א סתירה, איך מיין אז דא די תירוץ איך האב פריער געזאגט, אבער סתם איך וויל זאגן א ק ק לאמיר רעדן די שכל, לאמיר רעדן די שכל, א פרוי דארף ענדערשט מאכן עקסערסייז ווי דאווענען, אקעי, זי האט מער א חיוב צו שווימען ווי צו דאווענען, יא, דאווענען איז זי פטור, זי איז פטור פון תפילה, זי דארף ענדערשט גיין מאכן עקסערסייז, זי זאל זיין א געזונטע מאמע און א געזונטע ווייב פאר די מאן, יא, דאס איז איר חיוב. ווי צו ווי צו דאווענען, סאו ווען סאו ווען ס'קומט אריין די די גילט, אפשר האב איך געקענט די צייט דעי, זאל זי זאגן פיין איי פליעד גילטי און גיי ווייטער שווימען. אקעי.